האסט א פאס? ווענדט ער זיך צו מאטקען, ער איז פון זייערע, זעסט דאך אז ער איז א איד און אזעלכן וועט ער ניט טרייבן, זאגט סטעפאן און גייט צוריק אין זיין הייזקע. א גוטע נאכט. א גוטע נאכט. און מאטקע איז ווייטער געגאנגען מיט דעם גוי אנטאן און דער גויע. וואס נענטער מאטקע איז צוגעקומען צו דעם הויז פון וואנען דאס פייער מיטן רויך האבן געשלאגן, אלץ מער האט ער זיך געשראקן פאר דעם. ארום דעם הויז איז פינסטער געווען, מען האט ניט געזען קיין שטערן און קיין נאכט, מען איז געגאנגען אין א וואלקן רויך, נאר פון צייט צו צייט האט אויפגעפלאמט א פייער און דער וואלקן רויך איז באלויכטן געווארן, און מאטקע האט דערזען געשטאלטן פון מענטשן וועלכע שטייען מיט נאקעטע ארעמס און ארבעטן עפעס. אין א מינוט ארום איז דאס פייער אויסגעלאשן געווארן און אלץ איז ווידער פארשוואונדן אין וואלקן רויך.

און באלד איז ער נאך אנטאנען אריינגעקומען אין א גרויסע גרויסע קאמער אריין, וואס איז באלויכטן געווען מיט גרויסע שטיקער פייער פלאמען וואס האבן זיך ארויסגעריסן פון אן אויוון. אין דער קאמער איז ווארעם געווען, און די ווארעמקייט האט מאטקע'ן ארומגענומען און עס האט אים גוט געטון נאך דער קעלט פון דער נאכט. ווייניג מענטשן זענען געווען אין דער קאמער. א פאר גויים, אויסגעטאן ביז אין גארטל נאקעט, זענען געשטאנען ארום א גרויסן גרויסן פייער קעסל און מיט לאנגע שפיציגע צוואנגען געמישט אין דעם קעסל. טיילמאל האט א גוי אויפגעעפנט פון קעסל א טירל און א פייער צונג האט געגעבן א שפרונג ארויס ווי זי וואלט געוואלט אויסלעקן דאס גאנצע הויז מיט די מענטשן. נאָר באַלד האָט זי דער גױ אַרײַנגעװאָרפֿן צוריק אין קעסל אַרײַן און פֿאַרהאַקט דאָס טירל. מאָטקע איז געשטאַנען אין אַ װינקל פֿון קאַמער און איז דערשטױנט און דערשראָקן געװען פֿון אַלץ, װאָס דאָ טוט זיך. אַנטאָן איז אַװעק צו די גױים, װאָס האָבן געמישט אין קעסל, און ער האָט עפּעס מיט זײ גערעדט. באַלד זײַנען צוגעקומען צו מאָטקען אַ צװײ-דרײַ פֿון די, װאָס האָבן געשאַרט בײַם ברענענדיקן קעסל. פֿון זײערע נאַקעטע לײַבער האָט אַרױסגעשלאָגן אַ װאַרעמקײט װי פֿון אַ געהיצטן אױװן. זײ האָבן באַקוקט מאָטקען און געפֿרעגט אַנטאָנען, װוּ האָסטו אים געפֿונען? אױפֿן װעג איז ער געזעסן און געװײנט. אַ גנבֿ! האָט זיך אײן גױ אָפּגערופֿן. האָסט אַ טאַטע, האָסט אַ מאַמע? געשטאָרבן! ענטפֿערט אָפּ מאָטקע קורץ. פֿאַר װאָס ביסטו אַנטלאָפֿן פֿון דער שטאָט? געשלאָגן. װער? אַלע. אַ פּאַס האָסטו? כ'האָב ניט.

לייג דיך אוועק און ריר דיך ניט פון אָרט. נאַ, דעק אים צו מיט אַ זאַק און שיט אַרויף אַ ביסל גלאָז זאַמד, אַז דער סטראַזשניק זאָל אים ניט געפינען. איך וועל אים געבן עפּעס. דאָ האָב איך נאָך ברויט, זאָגט דער גוי, וועלכער האָט אים געוואָלט טרייבן, נעמט ברויט מיט אַ שטיק קישקע און גיט מאָטקען אַרונטער אונטערן זאַק. ער איז באַלד איינגעשלאָפן ווי אַ שטיין. אַזױ בלאָנדזשעט דאָס אַרום גאָטס באַשעפֿעניש, װי אַ פֿאַרװאָגלטער הונט, זאָגט דער שלעכטער גױ און שפּײַט אױס און גײט צוריק צום קעסל מישן דאָס פֿײַער. אַלע זײַנען מיר אַזױ. לאָז מען דיך טרײַבן פֿון דער הוטע, װעסטו מאָרגן אױך אַזױ אַרומבראָדזשען איבער דער װעלט װי אַ משוגענער הונט. און דו האָסט אים געװאָלט טרײַבן, װײַל ער איז אַ זײערער. אונזערער, זייערער, איין טייוול, שפייט דער שלעכטער גוי אין פייער אריין. צומארגנס אינדערפרי האט מאטקע'ן אויפגעריסן פון שלאף א לאנגער שניידענדיגער פייף ווי א חיה וואלט געשריגן. ער האט זיך אומגעקוקט און ניט דערקענט וואו ער געפינט זיך. ארום אים האבן זיך געדרייט מענטשן און די קאמער איז שוין איצט אזוי ווארעם געווען פון דעם געהייצטן אויוון אז עס האט זיך געדאכט אז די ווענט צופלאצן פון די

דערווייל זיינען וואס א מאל מער מענטשן אריינגעקומען אין קאמער. פון אונטערן זאק האט מאטקע דערזעהן אז די קאמער איז זייער לאנג און ברייט, צוזאמענגעהאקט פון האלץ. אינמיטן קאמער שטייט א גרויסער גרויסער אויוון, רויט פון דעם פייער וואס ברענט אין אים, און פון אויבן יאגט אזא היץ אז עס דאכט זיך אז אלץ פארברענט ער וואס עס שטייט לעבן אים. אין דער קאמער זיינען אריינגעקומען וואס א מאל מער קינדער, יונגלעך און מיידלעך. אלע האבן זיך אויסגעטאן נאקעט, געבליבן נאר אין די בלויזע גאטקעס, און זיך ארומגעשטעלט ארום דעם אויוון. באלד האט מען אויפגעעפנט די טירלעך פון אויוון, און מאטקע האט דערזען ווי פייער גיסט זיך דארט ווי וואסער. אנטאן האט געגעבן א וואונק צו אים, און מאטקע איז מיטגעגאנגען. אז ער איז צוגעקומען נאנט צום אויוון, האט ער געמיינט אז די היץ וועט אים באלד אויך פארברענען, נאָר ער האָט דערזען װי אַנדערע קינדער שטײען, ייִנגערע נאָך פֿון אים, און מײדלעך אױך צװישן זײ, האָט ער געװאָלט װײַזן, אַז ער קען אױך, און אַװעקגעשטעלט זיך לעבן אױװן בײַ אַנטאָנע. לעבן אַנטאָנע זײַנען שױן געשטאַנען צװײ ייִנגלעך און אַ מײדל, ייִנגערע פֿון אים, װעלכע האָבן געקוקט אױף אים, װי ער אױף זײ, מיט נײַגעריקײט. באַלד האָט אַנטאָן אױפֿגעעפֿנט דאָס טירל פֿון אױװן, און פֿון דאָרט האָט אָנגעהױבן יאָגן נאָך אַ גרעסערע היץ. מאָטקע האָט געמײנט, אַז נאָך אַ מינוט װעט ער ניט אױסהאַלטן, נאָר ער האָט זיך געשעמט פֿאַר די קינדער און ניט גערירט זיך פֿון אָרט. אַנטאָן האָט אױף אַן אײַזן געגעבן אַ נעם אַרױס פֿון אױװן אַ שטיק פֿײַער, אױפֿגעהױבן עס, געגעבן אַ בלאָז אין אײַזן און האָט עס איבערגעגעבן מאָטקען און געװיזן, אַז ער זאָל בלאָזן דורך דער רער פֿון אײַזן אין פֿײַער אַרײַן.

דאָס מיידל האָט עס ווידער אָנגעבלאָזן ביז דאָס שטיק פייער אויפן שפיץ אייזן איז שוין געוואָרן זייער אַ גרויסע באַלעם, האָט עס ווידער אַנטאָן גענומען און עס אַריינגעלאָזט אין אַ פאָרעם אַריין. אין אַ מינוט אַרום האָט מאָטקע געזען צו זיין גרויסער פאַרוואונדערונג ווי אין דער פאָרעם איז אויס דעם שטיק פייער וואָס ער און די אַנדערע קינדער האָבן געבלאָזן געוואָרן אַ גרויסע פלאַש. אוי, וואָס איז דאָס? האָט זיך מאָטקע געפרייט.

זעסט? אזוי דארפן די הענט אויסגעארבעט ווערן, זאלסט קענען פייער נעמען מיט די הענט אויב דו ווילסט א בלאזער אין א הוטע זיין. און איך וויל אויך קענען, האט מאטקע אויסגעשריגן פארשעמט ווען דאס מיידל האט געהאלטן די פייערדיגע פלאש אין די האנט. ער איז צוגעלאפן און געכאפט די פלאש אין האנט אריין. דאס פייער האט אים געברענט די הויט. עס האָט אים געשטאָכן װי מיט טיפֿע שפּילקעס, די אױגן זײַנען אים אָנגעלאָפֿן מיט טרערן, און אינעװײניק האָט עס אים צוגעדריקט, ער האָט דאָך ניט נאָכגעלאָזט די פֿלאַש, געהאַלטן זי פֿעסט אין דער האַנט, און אַז ער האָט זי דערנאָך געװאָלט אָפּלײגן, איז זי געװען צוגעקלעפּט צו דער האַנט און די הױט האָט זיך אָפּגעשילט אױף דער פֿלאַש אַרױף. דער יונג האָט ניט געשריגן. ער איז בלײך געװאָרן און די אױגן האָבן זיך אים באַגאָסן מיט טרערן.

ווארימע אייזן מיט דער אפגעבריטער האנט ארומגענומען, האט ער זיך, האט עס זיך צוגעקלעפט און עס האט א נייע שטיק הויט, א שטיק פלייש פון דער האנט מיטגעריסן. דער יונג האט געביסן די צונג פאר ווייטאג און געשוויגן. די היץ האט וואס א מאל מער געשלאגן פון אויוון, דער קאפ האט געברענט ווי א בראנד פייער, אין האלז איז טרוקן געווארן. ער האָט שױן אַלץ געהאַט אַראָפּגעריסן פֿון זיך און איז געשטאַנען װי די אַנדערע קינדער נאַקעט. געזען װי די אַנדערע קינדער גיסן אין זיך אַרײַן גאַנצע קװערט װאַסער פֿון דעם עמער װאָס שטײט לעבן זײ, האָט ער אױך אַרײַנגעגאָסן דאָס װאַסער אין זיך. נאָר די היץ האָט דאָס װאַסער באַלד אױסגעטריקנט און פֿון די נאַקעטע לײַבער האָט אָנגעהױבן אַרױסשלאָגן אַ פּאַרע און אױפֿן גאַנצן לײַב האָט זיך געזעצט אַ ראָסע. דאָס וואַסער האָט געקאָכט אינעווייניק פֿון דער היץ ווי אין אַ קעסל, און עס האָט געיאָגט די פּאַרע פֿון זיך. לאָמיר זען, ווער עס האָט מער וואַסער אויסגעטרונקען, איך צי ער? ווײַזט דאָס מיידעלע אויף איר עמער. אָט האָב איך שוין ניט, און ער האָט נאָך אַלץ אַ האַלבן עמער. מאָטקע האָט זיך ווידער פֿאַרשעמט פֿאַרן מיידל און געטרונקען דאָס וואַסער.

מאָטקין איז דאָס שפּיל מיט דעם פֿײַער שױן ניט געפֿעלן. ער האָט זיך דערמאָנט אָן די לאָנקעס, אױף װעלכע ער איז געלעגן בײַ זיך אין שטעטל, אָן דעם װאַסער, אין װעלכן ער האָט זיך געבאָדן, אָן די קי, פֿון װעלכע ער האָט מילך געצױגן, אָן די גערטנדלעך, פֿון װעלכע ער האָט גרינס געגנבֿעט, אָן דער װאַרעמער זון, װעלכע האָט אים געװאַרעמט, און פֿאַרגלײַכט דאָס צו דעם פארעדיגן אויוון וואס שלאגט פון זיך ווארעמקייט צו דער טונקלקייט פון דער קאמער צו דעם שווייס פון די לייבער, און ער האט ניט געקענט פארשטיין פארוואס מענטשן טוען דאס, פארוואס מענטשן שטייען איצט מיט זייערע קינדער ביי דעם ברענענדיגן אויוון און בלאזן אין פייער און פרעגלען זיך אין דער היץ. אינדרויסן שיינט אזוי די זון און עס איז אזא ליכטיגער טאג, פארוואס גייען ניט אלע מענטשן אויפן פעלד און לעבן ניט ביים וואסער און מאכן זיך ניט פֿײַערלעך, װי ער האָט געטאָן. ער האָט אײַנגעזען, אַז ער איז אַרײַנגעפֿאַלן צו שלעכטע מענטשן, װאָס פּײַניקן זיך און אַנדערע בײַ אַ ברענעדיקן אױװן, און מען דאַרף אַנטלױפֿן פֿון זײ װאָס געשװינדער, צו קומען אױף אַ פֿעלד אין אַ שטאָט אַרײַן און צו לעבן אַזױ, װי ער האָט געלעבט ביז איצט. נאָר דערװײַל האָט ער נאָך געטאָן זײַן אַרבעט מיט חשק. אביסל פארשעמט פאר דעם קליינעם מיידל וואס בלאזט געשווינדער און שטארקער פון אים און טרינקט אויס מער וואסער פון אים. אנטאן איז פון אים צופרידן געווען און באשטימט אים צו האלטן פאר א מיטבלאזער און אים אויסלערנען די מלאכה. דער אויפזעער, א קליין יידל מיט א רונדיגן קאפעלושל, וואס איז ווי א מייזל ארומגעלאפן פון איין ווינקל קאמער צו א צווייטן, איז צום סוף צוגעקומען צו אנטאנ'ען און באמערקנדיג דעם נייעם בלאזער האט ער געפרעגט, ווער איז דאס?

איך נעם עס אויף מיר, איך וועל אים שוין צושטעלן, זאגט אנטאן, טראכטנדיג אז ער וועט מיטן סטראזשניק שוין אדורכקומען. דער זייגער האט געשלאגן צוועלף, די פאבריק האט געפייפט, און די ארבעטער זענען ארויס אויפן הויף. די ווייבער האבן שוין געווארט מיט די טעפלעך עסן, און איטליכע משפחה האט זיך פארקליבן אין א באזונדער ווינקל און געגעסן. מאטקע איז מיטגעגיין מיט אנטאנ'ס משפחה. די גויע האט פאר אים געבראכט א לעפל, און אנטאן האט אים צוגערוקט צום טעפל אינאיינעם מיט זיינע קינדער זאגנדיג צום ווייב, ווייסט, אין דעם יונג וועל איך האבן א גוטן בלאזער, אין אביסל צייט וועט ער מיר זיין א באהעלפער, ווי אונזער יאשע, עליו השלום, ער האט געמיינט זיין עלטסטן יונגל וואס איז אים געשטארבן פון סוכאטע, ווי די מערסטע קינדער וואס ארבעטן אין די הוטעס. און דענסמאָל, ווען די קינדער זיינען געשטאַנען פאַר דער מוטער און געוויזן אויף די גרייסע בייכער און באַרימט זיך מיט די עמער וואַסער, וואָס זיי האָבן אויסגעטרונקען, האָט מאָטקע מיט בענקשאַפט געקוקט אויפן שוואַרצן וואַלד, וואָס האָט זיך געוויזן אין דער נאָענט. ער האָט געבלאָזן אויף זיינע אָפּגעבריטע הענט און געטראַכט, ווי אַזוי אַרויסצוקריגן זיך פון דעם גיהנום, אין וועלכן ער איז אַריינגעפאַלן. קאַפּיטל צוויי. פארנאכט. די גוים זיינען געזעסן פאר דער טיר פון זייערע הייזלעך און האבן אפגעאטעמט מיט דער גליענדיקער לופט וואס זיי האבן אין זיך איינגעזאפט דעם גאנצן טאג אין דער הוטע. די עלטערע זיינען מיד געווען, געלעגן ווי קלעצער און געקוקט מיט אויסגעלאשענע אויגן ערגעץ פאר זיך. די קינדער אָבער זײַנען װי די עלטערן, אַ גאַנצן טאָג אין הוטע געװען און געגעסן פֿײַערדיקע לופֿט און אָנגעגאָסן זיך די בײַכער מיט װאַסער, זײ האָט נאָך געטראָגן דער קינדערשער אימפּעט, זײ האָבן נאָך געמיט זיך און חשק געהאַט צו שפּילן זיך און אױפֿצולאַכן פֿון צײַט צו צײַט. דאָס קינדערשע לאַכן האָט באַלעבט און פֿרײלעך געמאַכט די שװאַרץ-פֿאַררױכערטע הײַזלעך, װאָס זײַנען געשטאַנען װי טרױעריקע קבֿרים פֿאַר לעבעדיקע מתים. זייער לאַכן האָט ווי אַ זונשטראַל געשיינט אין געסל און האָט אויך אַרויסגערופן אַ לעבעדיקע צופרידענע מינע אויף די טויט-מידע פענעמער פון זייערע עלטערן וואָס האָבן געשמאַכט פאַר די הייזלעך. מאָטקע האָט צווישן די גויים אין דעם אַרבעטער-געסל אַרומגעדרייט זיך ווי אַ פרעמדער. ער האָט זיך ניט געפונען קיין אָרט ניט צווישן די קינדער, ניט צווישן די עלטערע. די דערוואקסענע בחורים האבן געטרונקען ביר און געשטיפט מיט מיידלעך, נאר מאטקע'ן האבן זיי ניט מיטגענומען און געקוקט אויף אים פון דער הייך אראפ ווי אויף א געפונענעם, כאטש מאטקע האט שוין געטראגן א נייעם צייגענעם אנצוג וואס אנטאן האט פאר אים גענומען אין אידישן געוועלבעל אויף בארג. מיט די קינדער האט ער ניט געוואלט זיך חבר'ן. עס האט אים ניט געפאסט ווי אן עלטערן בלאזער. און לאנגווייליג איז אים געווען דא אין די פאבריק פון דער ערשטער מינוט וואס ער איז אהער אריינגעקומען. ער האט דאס אלץ ניט פארשטאנען. צוערשט האט אים די פאבריק מיט די פייערלעך און די נייע מענטשן אויסגעזען זייער אינטערעסאנט און ער האט עס געהאלטן פאר א שפיל. ווען ער האט אבער דערזען אז איטליכען טאג איז איינס און דאס זעלבע, איטליכען טאג קומט מען אין דער הוטע אריין און איטליכען טאג בלאזן, בלאזן, איז עס אים אזוי פארמיאוסט און לאנגווייליג געווארן אז ער האט געוואלט אוועקגיין. נאר דערווייל האט זיך ניט געמאכט די געלעגנהייט. עס האט אים אויך אפגעהאלטן דערפון עפעס א מאדנע זאך. אנטון האט געהאט א מיידל פון א יאר אכט ניין און אפשר עלטער, א קאליקע, וואס האט ניט געקענט גיין אויף די פיס. פיס האט זי יא געהאט, נאר ווי דינע צעבראכענע שטעקלעך, און זי האט געמוזט זיצן אונטער זיך. אלע האבן געשריגן אויף איר, טיילמאל פלעגט זי אפזיצן גאנצע טעג אויף דעם זעלבן ארט, זי האט קיין כח ניט געהאט זיך אליין צו באוועגן, און קיינער האט קיין צייט ניט געהאט דאס קינד אוועקצונעמען פון ארט און אויף אן אנדער ארט צו זעצן. שטענדיק איז זי געווען אין וועג, און אז מען האט אנגעטראטן אויף איר, האט מען געשריגן, ווי דאס קינד וואלט שולדיק געווען. דאָס קינד האָט געשמייכלט אין פּנים אַרײַן, ווי עס וואָלט זיך געוואָלט פֿאַרענטפֿערן. די צווייטע נאַכט, נאָך דעם ווי אַנטאָן האָט שוין צוגענומען מאָטקען פֿאַר אַ בלאָזער, האָט ער אים אַהיימגענומען צו זיך שלאָפֿן. אַז עס איז געקומען צום לייגן זיך, איז ניט געווען וווּ צו לייגן דעם נײַעם מיטוואוינער און מיט וואָס אים צוצודעקן, האָט אַנטאָניכע אים געהייסן זיך אַוועקלייגן בײַ דער קאַליקע, וואָס איז געלעגן באַזונדער אין אַ ווינקל. די אנדערע קינדער האבן ניט געוואלט נעבן איר שלאפן. מאטקע האט געקוקט אויף דעם ווינקל, וואו דאס פעקל ביינער איז געלעגן אונטערן קאפטן ווי א קאץ מיט חשד. צום סוף האט ער זיך אוועקגעלייגט, געלעגן און געקוקט מיט מורא און פרעמדקייט אויף די הייליגע בילדער, וואס זענען באלויכטן מיט רויטע לעמפלעך אויף דער וואנט. געקלערט האט ער, אז ווען אלע וועלן איינשלאפן, וועט ער זיך ארויסגנב'נען, און ער האט געקוקט אויף די זאכן,

ער האָט זיך דערשראָקן, אָפּגעשאָקלט זיך און געכאַפּט די קאַליקע און אָפּגעשטופּט פֿון זיך מיט עקל. ער האָט געקוקט אױף איר. די קאַליקע האָט פֿאַרבױגן דאָס קעפּל, האַלב פֿאַרמאַכט די אױגן, אַ שמײכל האָט באַגאָסן איר גאַנץ פּענעמל, זי האָט זיך געפֿרײט אין דער שטיל. דו, דו װײסט, אין װאַלד איז דאָ װאַסער, באָדן זיך דאָרט מענטשן און שדים, דו װײסט דערפֿון? זאָגט צו אים די קאַליקע פּלוצלונג. מאָטקע האָט איר געוויזן די צונג און פֿאַרדרייט זיך אויף אַן אַנדער זײַט. דו, דו, וועסט מיך מיטנעמען אין וואַלד אַרײַן און באָדן מיך אין וואַסער? האָט די קאַליקע אים געוועקט. ער האָט זי געקאָפּיעט. די קאַליקע האָט נישט געשריגן, נישט געוויינט, און מיט אַ מאָל האָט מאָטקע דערפֿילט אַ וואַרעמקייט, עס האָט זיך ווער ענג צוגעטולעט צו אים און געגלעט אים, ווי אַ הינטל וואָלט געלעקט. מאָטקע שוין געלעגן און האָט זיך נישט גערירט פֿון אָרט. פון דענסמאל אן האט ער געהאט א מאדנע געפיל צו דער קאליקע. ער האט ניט געקענט דורכגיין און זען ווי די קאליקע קוקט מיט קינאה אויף די קינדער ווי זיי שפילן זיך אין געסל און זי קען זיך ניט רירן. מאטקע האט זי אנגענומען און איבערגעטראגן פון שטיבל צו די קינדער. נאכדעם האט ער עס שוין געמוזט שטענדיק טאן. ער האט זיך מיט דער קאליקע ארומגעטראגן, איז געווארן איר אפעקון. ער האָט זי פֿײַנט געהאַט און פֿלעגט זי שלאָגן, װען קײנער האָט ניט געזען, שטורכען זי אונטערן אָרעם, נאָר די קאַליקע האָט געקוקט אױף אים מיט אירע קלײנע, שװאַכע אײגעלעך און געשמײכלט מיט דינע ליפּן. ער האָט עס ניט געקענט אַריבערטראָגן. ער האָט ניט געקענט אַװעקגײן פֿון אָרט. ער איז ניט געגאַנגען אין װאַלד אַרײַן, איז ניט מיטגעגאַנגען מיט די גרױסע געזעלן, נאָר האָט אָפּגעהיט די קאַליקע, זי געטראָגן פֿון אײן אָרט צום צװײטן. דאָס האָט אים ניט געלאָזט אַװעקגײן פֿון אַנטאָנען. ער האָט אָפֿט געטראַכט, אַז ער װעט די קאַליקע מיטנעמען אַמאָל אין װאַלד אַרײַן, אױסגראָבן אַ גרוב און װעט זי דאָרט באַגראָבן. דערנאָך װעט ער אַנטלױפֿן פֿון דער טרױעריקער פֿאַבריק. ער װאָלט דאָס געטאָן אױך, נאָר ער האָט זיך געשעמט צו טראָגן זי אױף די פּלײצעס איבערן געסל.

ער האט זיי געצאלט אַכציק קאפיקע סחורה פאר א רובל. פארדעם פלעגן אין געוועלבל זונטאג זיך צוזאמענקומען די גויות און די גויים אפצונעמען זייער פאסט און דינען זייער גאט, דאס געוועלבל איז אויך געווען זייער געבעט הויז. די ארבעטער זענען געווען קאטאליקן און די רוסישע פאליציי האט זיי ניט ערלויבט קיין אייגענע קאטוילישע קירך. אפצוריכטן זייער געבעט ביי א גוי אין שטוב האבן די ארבעטער מורא געהאט, זענען זיי זיך צוזאם געקומען צום אידן געוועלבל, א אידיש געוועלבל וועט קיינער ניט חושד זיין. אויפגעהאנגען אויף די זעק מעל א בילד פון דער הייליגער מוטער און פאר איר האבן זיי געבעטן. מאטקע איז געשטאנען אויף דער וואך, אויסגעקוקט צו ס'גייט ניט דער אוראטניק. ווען דער אוראטניק איז אנגעקומען האט מען דאס הייליגע בילד באהאלטן און מען האט זיך גענומען מעל וועגן נאפט קויפן אדער ביר טרינקען ווארום שיכור'ן אין געוועלבל איז געווען א גרינגערע עבירה פארן אוראטניק ווי גאט בעטן. צוליב דעם וואס מאטקע האט געהיט דעם אוראטניק איז ער געווארן א גאנצער חשוב ביי די גויים. עס איז שוין דענסטמאל צוליב אים צווישן די אידן פון קאנטאר און די גויים פון פאבריק אנגעגאנגען א שטילע מלחמה, די ייִדן אין קאַנטאָר האָבן געוווּסט, אַז מאָטקע איז אַ ייִד, און אַ ייִדיש קינד געפֿינט זיך אין גוייִשע הענט. די גוייִם, ווי אונטערגעדריקט זיי זײַנען ניט געווען, דאָך זײַנען זיי שטאָלץ געווען, וואָס בײַ זיי געפֿינט זיך אַ ייִדישע נשמה, וואָס זיי ראַטעווען אַרויס פֿון טייוול, און געהאַלטן מאָטקען פֿאַר אַן אייגענעם. דערווײַל האָבן ביידע צדדים מורא געהאַט אַרײַנצומישן דעם אוראַטניק אין דעם עסק.

אוי איז מיר, וואס מען הערט זיך אן, זאגט די אידענע, און נעמט א האנט מיט צוקערקעס און גיט עס מאטקע'ן. מאך א ברכה, זאגט די אידענע. אה, פאר וואדי מאכן א אידישע ברכה, איר וועט מיר געבן צוויי זעמל טא וועל איך מאכן א אידישע ברכה. די אידענע האט זיך אויסגעדונגען מיט אים אויף אנדערהאלבן, און אויסגעהאנדלט א ברכה פון מאטקע'ן פארן אידישן גאט. און מיט די פארדינסטן וואס מאטקע האט געמאכט פון דער אידישער אמונה, האט ער זיך תמיד געטיילט מיט דער קאליקע. נאָר דאָך איז מאָטקע געטרײַ געבליבן דעם ייִדישן גאָט, װאָרום װיפֿל אַנטאָן האָט אים ניט געסטראַשעט מיטן רימען, װיפֿל די שקצים און די שיקסעס האָבן ניט געלאַכט פֿון אים, דעם צלם האָט ער ניט געװאָלט קושן, דאָס געבעט צו דער מאַטקע-באָסקע האָט ער ניט געװאָלט זאָגן. און אַז די גױע, די אַנטאָניכע, האָט אים איבערגעצלמט, האָט ער אױסגעשפּיגן און איז געלאָפֿן צום ברונעם דאָס פּנים אָפּװאַשן.

דאָס פּנים מענעריש אָפּגעברענט און רױ, און זײַן קערפּער, װאָס האָט שױן אַלץ איבערגעטראָגן, בײגיק און שטאַרק. זײַן אָטעם איז געװױנט געװען צו אָטעמען פֿײַער. עס איז געװען, װי די נאַטור װאָלט געזאָרגט, אַז מאָטקע זאָל זײַן צוגעפּאַסט צו זײַן לעבן, האָט זי אים אַרײַנגעשיקט אין דעם גיהנום, אַז ער זאָל אױסגעגליט און אױסגעקאָװעט װערן, רײף, פאר זיין לעבן. נאך האבן די אידן און די גויים פון די פאבריק זיך געגרייט אויף מלחמה איבער מאטקע'ן, ווען מאטקע האט זיי פלוצלונג אלעמען פארלאזט. איינמאל אין א פארנאכט, ווען די גויים זענען מידע פון די פאבריק אהיים געקומען, האט פלוצלונג איבערן וועג וואס פירט דורך דער ארבעטער געסל זיך געוויזן א הויכע לאנגע בויד מיט פענסטערלעך און א קוימען ווי א גרויסע שטוב, געשפּאַנט מיט צוויי חיות וואָס זענען ניט געווען ניט קיין פערד און ניט קיין אייזלען. הינטער דער בויד זענען נאָכגעגאַנגען אַן אייזעלע, אַ הונט און אַ ציג אָנגעבונדן צו דער בויד. דורכן פענצטער האָט אַרויסגעקוקט אַ מיידל. אַ הויכער יונג מיט אַ באַטיק אין דער האַנט איז נאָכגעגאַנגען נאָך דער בויד. פון אינעווייניק האָט מען געהערט בעמבעלעך און אַ פויגל פישטשען. אז די קינדער פון געסל האבן דערזען די בויד פון די קאמעדיאנטן מיט דעם אייזעלע און דעם ציג, האבן זיי געמאכט אזעלכע געוואלדן פון פרייד אז זיי האבן דאס געסל פארהילכט און זענען נאכגעלאפן נאך דער בויד. מאטקע האט זיך אויך שטארק דערפרייט מיט די קאמעדיאנטן און דעם פויגל וואס איז געזעסן אין שטייג, ער איז נאכגעלאפן נאך דער בויד, ער האט געהערט הינטער זיך זיין נאמען רופן,

גלאַנצדיק און שרעקעדיק, און װאָס גרעסער זײַנען די אױגן בײַ דעם מײדל געװאָרן, אַלץ בײזער איז ער געװאָרן אױף איר. ער האָט זי גוט אָנגעבױקערט, ער האָט זי אָנגענומען מיט בײדע הענט פֿאַרן דינעם האַלדז, נאָר זי האָט גאָר ניט געזאָגט, געקוקט אױף אים און געשמײכלט, האָט ער זי אָפּגעלאָזט. דערנאָך האָט ער געװאָלט דעם װאַלד אונטערצינדן אינאײנעם מיט דער קאַליקע, האָט ער ניט געהאַט קײן פֿײַער. און דאָ איז שױן די בױד געװען אַװעקגעפֿאָרן. האָט ער אָנגעהױבן פּאַטשן די קאַליקע און געשריגן צו איר, שרײַ, װײן, שרײַ! און איז אַנטלאָפֿן. געלאָפֿן נאָכן גערױש פֿון די רעדער, װאָס פֿירן די קאַטערינשטשיקעס. נאָר די קאַליקע האָט ניט געשריגן און ניט געװײנט. די נאַכט איז װאָס אַ מאָל שװאַרצער געװאָרן, און מאָטקען האָט זיך געדאַכט, אַז פֿון דער נאַכט קוקן אַרױס די צװײ גרױסע אױגן פֿון דער קאַליקע און קוקן אים נאָך פֿון הינטן. ער האָט געפֿילט די אױגן אױף זײַן רוקן. קאַפּיטל דרײַ די בױד איז געפֿאָרן, און מאָטקע איז װי אַ הונט נאָכגעלאָפֿן, ניט צו װיסן װוּהין עס פֿירט אים. דער יונג מיטן רינגעלע אין אױער, װאָס איז נאָכגעגאַנגען נאָכן װאָגן, האָט שױן מאָטקען געהאַט באַמערקט און געפֿרעגט אים װאָס ער װיל. מאָטקע האָט ניט געענטפֿערט. ער איז געשטאַנען, װען מען האָט זיך אָפּגעשטעלט, און געלאָפֿן, װען מען איז געפֿאָרן. שפעט אין אוונט האבן די קאטערינשטשיקעס זיך אפגעשטעלט אויף א פעלד לעבן א וועלדל ניט ווייט פון א דארף. דער הויכער יונג האט אויסגעשפאנט די בהמות וואס האבן געשלעפט די בויד און זיי אנגעבונדן ביי די רעדער צו פאשען זיך. ער האט צוזאמענגעקליבן העלצער און צווייגן פון וואלד און אנגעלייגט א פייער. צום פייער האט זיך פלוצונג מאטקע אונטערגעגנבעט מיט א פולן ארעם טרוקענע צווייגן, וואס ער האט אויך פון דעם וואלד צוזאמענגעקליבן, און געהאלפן דאס פייער אויפבלאזן. דער יונג האט אים אפגעשטעלט, ווער ביסטו? איך ווייס ניט. וואס הייסט? איך האב ניט קיין טאטן איך האב ניט קיין מאמען. פון וואנען קומסטו? איך בין נאך דער בויד נאכגעלאפן. וואו ביסטו געווען? איך בין געווען אין דער הוטע ביי די גויים האבן זיי מיך געוואלט שמד'ן געשלאגן אז איך זאל דעם צלם קושן האב איך ניט געוואלט בין איך אנטלאפן פון זיי בין איך געגאנגען אויפן וועג האב איך אייך געזען בין איך נאך אייך נאכגעלאפן וואס ווילסטו טון נעמט מיך מיט איך וויל העלפן די פערד טרייבן איך קען איך וויל אלץ טון וואס איר וועט נאר הייסן איך קען נעמט מיך מיט. מאָטקע האָט עס געזאָגט אין אַזאַ בעטנדיקן טאָן, אַז דער יונג האָט אױפֿגעהױבן פֿון פֿײַער אַ ברענענדיקע צװײַג און באַלױכטן מאָטקען. ער האָט געװאָלט זײַן פּנים זען. הע, אַלטער תּרח! קום נאָר אַרױס, גיב נאָר אַ קוק! פֿון די פֿענצטערלעך פֿון דער בױד, װאָס זײַנען שױן געװען באַלױכטן מיט אַ שװאַך ליכט, װאָס קומט פֿון אַ נאַפֿט-לעמפּל, האָבן מיט אַ מאָל עטלעכע געזיכטער אַרױסגעקוקט. װאָס איז געשען? עפעס א קליינער יאט איז אונטערגעקומען, בעט זיך מען זאל אים מיטנעמען. פוילסטע ווערן, די נכפה, די נשמה איז מיר ארויס, געמיינט אז מען וויל די גדולים, די פערד אוועקלקח'נען, אדער דעם אדון, דער סטראזשניק איז געקומען, יאג אים אוועק, מיר וועלן באלד האבן א דארף גויים, אוודאי א שייגעץ פון דארף, האט א קול פון בויד ארויסגערעדט, ניין, עס איז א לינקער יאט. וואס וויל ער? פיר אים אריין, לאמיך זען. דער יונג האט אנגענומען מאטקע'ן און אים אריינגעבראכט דורך א קליינער הינטערשטער טיר אין בויד אריין. אז מאטקע איז אין בויד אריין, האט ער קיין ווארט ניט געקענט ארויסרעדן, ער איז פארכאפט געווארן פון דעם וואס ער האט געזען. די בויד איז געווען א לאנגע שמאלע שטוב מיט קליינע אפטיילונגען פארהאנגען מיט פארהענגלעך. צוויי קליינע נאפט לעמפלעך האבן געברענט אין די ווינקעלעך און דאס ליכט וואס איז געפאלן אויף די רויטע פארהענגלעך איבער די בעטן האט די שטוב געגעבן א ווארעמען היימישן אויסזען. אינמיטן בויד איז געהאנגען א גרויסע שטייג, און אין איר איז געזעסן אויף א שטעקעלע א רויטער פאפוגיי וועלכער האט געהאלטן אין איין ארויסקוויטשען אלטער תרח, דעם נאמען פון דעם עלטסטן קאטערינשטשיק דעם באלעבאס פון בויד. דער אַלטער תּרח איז געלעגן מיט די גרױסע שטיװל אױסגעצױגן אױף אַ פּאַק מאַטראַצן, בעטגעװאַנט און ציגײַנערשע קאָלדרעס. ער האָט אױך געהאַט, װי דער יונג אַ רינגעלע אין אױער, נאָר אַ גאָלדנס און אַ גרעסערס. ער האָט געהאַט אַ גרױסן קאָפּ באַװאָקסן מיט גרױע האָר, װעלכע האָבן זיך געקרײַזלט װי לאָקן, און אַרום דעם קאָפּ איז געגאַנגען אַ געגאָלטער פּאַס, וואָס האָט ווי אַ ראָד אויסגעגליכן און אַרומגענומען דעם קאַרק, די פּאות מיט דעם שטערן. אַ פּאָר געדיכטע גרויע ברעמען, וואָס עס האָט זיך געדאַכט, אַז זיי זענען אָנגעפּודערט, האָבן אים פֿאַרדעקט די אויגן, נאָר די נאָז, וואָס איז געווען פּלאַטשיק, ברייט, באַוואַקסן מיט הינטישע שטאַרקע האָר, האָט הויך געבלאָזן, געשנאָרכט, וואַכעדיקערהייט און צעפּלאָשעט ווי אַ ווינט די גרויסע, דיקע וואָנצעס, וואָס זענען געהאָנגען אויף די פֿעטע ליפּן. מיט דער האַנט, אין וועלכער ער האָט געהאַלטן אַ קליינע פֿאַרסמאָלעטע האַלב-אויפֿגעגעסענע לולקע, האָט ער געגעבן אַ מאַך און אַ וווּנק געטאָן מיט די אויגן, אַז מע זאָל אים צופֿירן מאָטקען. דער הויכער יונג מיטן דאַשעק אין דער האַנט האָט אָנגענומען מאָטקען בײַם רוקן און אַוועקגעשטעלט פֿאַרן אַלטן תּרח. דער אַלטער תּרח האָט זיך אָבער ניט גערירט פֿון אָרט, אָנגעקוקט אים און געגעבן אַ ברום, העי מכשפה, גיב נאר אהער דעם לאמפ! פון א ווינקל האט זיך ווער אפירגערוקט און צוגעטראגן א לאמפ. מאטקע האט נאר באמערקט שווארצע לאנגע ווייבערשע האר וועלכע האבן זיך שוין געגראט, און א רויט אפגעברענט ווייבערש לייב וואס האט ארויסגעקוקט פון א צעריסענעם רויטן קאפטן. דער אלטער תרח האט גענומען דעם לאמפ, באלויכטן מאטקע'ן, אנגעקוקט אים און געפרעגט, ווער ביסטו? מאָטקע האָט ניט געענטפֿערט. ער איז פֿאַרכאַפּט געוואָרן פֿון דעם צוויטשער פֿון די קאַנאַריק-פֿיגעלעך, וואָס האָט זיך געהערט פֿון די ווינקעלעך, פֿון דעם קוויטשן פֿון דעם פּאָפּוגײַ. ער איז געווען ווי אין אַן אַנדער וועלט, און אים איז דאָ אַזוי געפֿעלן געוואָרן, אַז ער איז גרייט געווען דאָס לעבן אַוועקצוגעבן, אַבי נאָר צו פֿאַרבלײַבן מיט זיי. ווער ביסטו? פֿרעגט נאָך אַ מאָל איבער דער אַלטער תּרח מיט אַ שטאַרקן באַסאָוון קול. איך בין א יתום, איך האב קיין טאטן ניט און איך האב קיין מאמע ניט, זאגט ווידער מאטקע זיין באקאנטן שפרוך מיט א טאן אין וועלכן עס הערט זיך אי א וויינען אי אן עקשנות. שוין געהערט. זאגסט ליגן. א כתב האסטו? ווייז אים אהער. מאטקע קוקט אים אן. האסט א פאס? ווייז נאר דעם פאס. גיט אים דער הויכער יונג צו פארשטיין וואס דער אלטער מיינט, איך האב ניט קיין פאס. די גויים האבן אים ביי מיר צוגענומען. וועלכע גויים? וואס האבן מיך געכאפט און מיך געוואלט שמד'ן, און איך האב ניט געוואלט, ווייל איך בין א איד, בין איך אנטלאפן פון זיי. וועמען דערציילסטו די מעשה? ביסט א גנב, ביסט אנטלאפן פון אסטראג, פאליציי זוכט דיך. נעם אים, מיר וועלן אים איבערגעבן דער פּאָליציי. מאָטקע איז האַלב דערשראָקן געוואָרן, נאָר ער האָט געשמייכלט. ער האָט געוווּסט, אַז איידער זיי קוקן זיך אום, קאָן ער אַנטלויפֿן פֿון זיי, און דערפֿאַר האָט ער ניט מורא. נאָר פּלוצלונג האָט ער עפּעס דערזען, וואָס האָט אים ווידער דעם אָטעם פֿאַרכאַפּט. פֿון אונטער אַ פֿאָרהענגל איז אַרויס אַ מיידל. זי איז געווען אנגעטון א רויטן טריקא וואס איז געווען אויסגעגאסן אויף אירע יונגע שמאלע פיס, אז עס האט זיך געדאכט אז דער רויטער טריקא איז א צווייטע הויט פון איר לייב. אויף די נאקעטע ארעמס און בריסט ארויפגעווארפן א בלוילעך טיולן קאפטנדל, די האר זענען ביי איר געווען שווארץ, לאנג און צעפלאשעט איבערן גאנצן רוקן און פנים. זי האָט מיט אײן האַנט אַװעקגעשאַרט די האָר פֿון פּנים, און מאָטקע האָט דערזען אַ פּאָר שװאַרצע יונגע ברענענדיקע אױגן, אַ פּאָר רױטע אָנגעפֿאַרבטע ליפּעלעך און בעקעלעך, און אַ פּאָר גרױסע גאָלדענע רינגען, װאָס האָבן זיך געבאָמבלט אױף אירע אױערן. אין דער האַנט האָט זי געהאַלטן אַ שפּיגעלע. אין אירע האָר האָט געשטעקט אַ קאַם, און אױף איר אַקסל האָט געשטאַנען אַ בלױער פֿױגל מיט אַ לאַנגן באַגילטן שנאָבל, װעלכער האָט עפּעס געמראַטשעט. מאָטקע איז אַזױ געװען פֿאַרכאַפּט פֿון דעם בילד, אַז ער האָט שױן פֿאַרגעסן װאָס דער אַלטער תּרח האָט אים געסטראַשעט און ניט געפֿילט װי דער הױכער יונג האַלט אים פֿעסט בײַם רוקן. ער האָט געקוקט אױף דעם מײדל, אַ שמײכל פֿון הנאה האָט פֿאַרגאָסן זײַן פּנים און ער איז גרײט געװען אַװעקצולײגן זיך אַ טױטער צו אירע פֿיס. נו, זאָג בעסער מיט גוטן, װער דו ביסט, װעט ער דיך אָפּלאָזן. ביסט א גנב, הע? אנטלאפן פון אסטראג, וואס? אז ניט וועל איך דיך איבערגעבן דער פאליציי, זאגט דער אלטער נאכאמאל. ווער איז דאס? פרעגט דאס מיידל מיט א קלינגענדיגער שטים. א גנב, געקומען אונז די חיות אויסשפאנען, זאגט דער אלטער. איך בין ניט קיין גנב, איך בין ניט אנטלאפן, און פאר'ן סטראזשניק האב איך ניט קיין מורא, און פאר אייך אויך ניט. איך האב קיינעם ניט קיין מורא! שרייט אויס מאָטקע מיט זיכערקייט. ער איז רויט געוואָרן און איז צום ערשטן מאָל אין זיין לעבן פאַרשעמט געוואָרן פאַרן מיידל מיטן בלויען פויגל. וואָס? דו האָסט ניט קיין מורא? און אַז מען וועט דיך שלאָגן? זאָגט דער אַלטער מיט אַ געלעכטער. וועל איך צוריקשלאָגן, איך קען. וועסט צוריקשלאגן, הע! גיט אים דער הויכער יונג וואס שטייט הינטער אים א קלאפ מיטן באטיק איבערן קאפ. מאטקע האט זיך אויסגעדרייט, געמאכט א פויסט און געוואלט זיך ווארפן אויפן יונג, נאר אין יונג'ס פנים און מינע האט ער דערקענט אז מיטן קלאפ וואס ער האט אים געגעבן איבערן קאפ האבן זיי אים אריינגענומען אין זייער חברותא. מאטקע איז זיי געפעלן. אז די האנט זאל דיר אפדארן, שפרינגט צו די אידענע וואס דער אלטער תרח האט זי פריער גערופן מכשפה, און דערלאנגט א זעץ מיט דער האנט דעם גרויסן יונג, קומט צו גיין צו זיי א יתום וואס האט ניט קיין טאטן ניט קיין מאמען, שלאגן זיי אים, אז אויסגעריסן זאלט איר ווערן. הער זיי ניט, די אלטע תרח, זיי קענען דען ארבעטן? די גראבע בייכער, פרעסן קענען זיי. איך נעם דיך צו, איך וועל דיך האלטן. הער זיי ניט, בלײַב מיט אונדז. שאַט ניט, אַלטע מכשפֿה, שאַט ניט, אַז ער וויל ווערן אַ קאַטערינשטשיק, מוז ער קענען אויסהאַלטן אַ קלאַפּ. קום נאָר אַהער, קליינער יאַט, רופֿט אים דער אַלטער תּרח, ווי רופֿט מען דיך? מאָטקע. בײַ אונדז וועסטו הייסן קליינער שמדניק, ווילסט? איך וויל. ווילסט זײַן אַ קאַטערינשטשיק? יאָ. צי מיר אראפ די שטיוול. מאטקע האט זיך גענומען די שטיוול אראפציען, עס האט לאנג געדויערט ביז מאטקע מיטן גאנצן כח וואס ער האט געהאט און וואס ער האט געוואלט זיך ווייזן פאר דעם מיידל האט אראפגעצויגן די שטיוול פון אלטן תרח'ס פיס אראפ, אזוי שווער איז געווען די לאנגע כאליעוועס אראפצוציען פון די פיל אנוטשעס אין וועלכע דער אלטער האט זיך די פיס איינגעוויקלט. מאטקע האט געוויזן וואס ער קאן.

אויסגעריכט ווייטער אין וועג אריין. מאָטקע, וואָס האָט מיט די פערד אין דרויסן גענעכטיקט, האָט געקוקט אויף דעם אַלטן תּרח, און בקשה און פּחד זיינען געלעגן אין זיין בליק, ווי ביי אַ הונט, אַז זיי זאָלן אים מיטנעמען. דער אַלטער תּרח, אָנגעטאָן אין פֿולער פֿאָרם, מיט דעם גראָבן געפֿלאָכטענעם בײַטעק אין האַנט, מיט דער פּיפּקע אין מויל און מיט דעם קאַטערינאַרסקן היטל, וואָס האָט אַ גלאַנציקן דאַשעק, פארווארפן אויף זיין גזשיבע, האט געגעבן א מאך מיטן באטעק אויף מאטקע'ן און געגעבן א געשריי, העי ממזר, נעם צונויף דאס היי וואס די חיות האבן אנגעווארפן און לייג עס ארויף אויף דער בויד. מאטקע האט אויף דעם געווארט אז מען זאל אים הייסן עפעס טון. פלינק און מיט חשק האט ער צוזאמענגעגראביעט דאס היי און עס ארויפגעלייגט דערפאר. דער הויכער יונג, וואס דער אלטער תרח האט אים גערופן קאנאריק, האָט זיך גענומען די פֿערד צו שפּאַנען. ווידער האָט מאָטקע געקוקט מיט זשעדנע און פֿרעגנדיקע אויגן, אויב ער קען דאָ ניט מיטהעלפֿן. היי, ממזר, צי אײַן דעם רויטן קל-וחומר אין שפּאַן! וואָס שטייסטו מיט פֿאַרלייגטע הענט? און אַ פֿלעם פֿון באַטיק האָט געגעבן אַ ברי איבער זײַנע פּלייצעס. נאך קיינמאל איז מאטקע ניט געווען אזוי גליקליך פון א קלאפ ווי דאס מאל, ווארום דער קלאפ איז געקומען פון אלטן תרח אליין. ער האט אים די האנט געוואלט קושן דערפאר, און פלינק זיך געכאפט צום רויטן קל וחומר. באלד זיינען געווען די חיות געשפאנט, פון דער בויד האט זיך אויפגעעפנט א לעדל, און עס האט זיך געוויזן דאס מיידל אין רויטן טולענעם קאפטנדל, וואס ער האט נעכטן געזען אין דער בויד. זי האָט זיך געקעמט די האָר און געזונגען אַ ליד אױף רוסיש, טױזנט האָב איך געליבט, טױזנט האָב איך אױפֿגעהערט, נאָר אין אײנעם קאָן איך ניט פֿאַרגעסן. מאָטקע איז אַזױ פֿאַרכאַפּט געװען פֿון ליד, אַז ער האָט ניט געװוּסט װוּהין די אױגן אַהינצוטאָן, ער האָט נאָך ניט געגלױבט, אַז מע נעמט אים מיט. זיין באשיצערין, די דיקע אלטע פרוי די מכשפה וואס מען האט אים נעכטן צוגענומען אויף איר גוטן זאגן, האט זיך ניט געוויזן אין פענסטערל, מען האט אבער אן דעם רויך וואס איז ארויסגעגאנגען פון קוימען אנגעזען אז זי געפינט זיך אין בויד. און טאקע האט זיך באלד געוויזן איר פנים פון א פענסטערל. זי האט געהאט פארבונדן דאס פנים מיט א טוך, און די שווארצע קודלעס אירע זענען ניט געווען פארקעמט, האט זי טאקע אויסגעזען ווי א מכשפה. זי האָט געגעבן אַ מאַך מיט די בלויזע אָרעמס צום אַלטן תּרח, און אַ חנדל האָט זיך צעגאָסן אויף איר פֿעט, אַלט, פֿליישיק געזיכט. וואָס? דו פֿאָרסט אַוועק מיטן טרוקענעם, אַלטער תּרח? וואָס וועל איך צושטעלן אויף מיטאָג? האָסט דאָך עפּעס צוגענומען אַ נײַעם מאַכער, לאָמיר זען וואָס ער קען ווײַזן. ווײַזט ער מיטן באַטיק אויף מאָטקען. סוף פֿון קאַסעט דרײַ.

איר האט נארוואס געהערט נאך איינס פון אונזערע רעדנדיגע ביכער, רעקארדירט אין דער יידישער פאלקסביבליאטעק אין מאנטריאל, און דידזשיטיזירט און באנייט דורכ'ן יידישן ביכער צענטער אין אמהרסט מאסעטשוסעטס. דאס דרוק-רעכט געהערט צו דער יידישער פאלקסביבליאטעק און דעם יידישן ביכער צענטער. דער קאארדינאטאר פונעם פראיעקט איז דזשארדען קוציק, די מוזיק האט געשאפן הענקוס נעצקי,